בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף מ ח, מ'הייבט אן דף מ ז עמוד בית אונטן, תנא רב חייא, זאגט די הייליגע גמרא תנא רב חייא, רב חייא האט פארגעלערנט א ברייתא, חרם שבין תחומי שבת, צריך מחיצה של ברזל להפסיקו, וואס טייטש אזוי, דא רעדט מען ביי צוויי שטעט וואס יעדע שטאט האט דאך א תחום שבת צוויי טויזנט אמות ארום און ארום, און יעדע שטאט איז אוועקגערוקט פון די אנדערע שטאט מיט פיר טויזנט אמות, וואס טייטש די תחום פון די רעכטע שטאט ענדיגט זיך פונקט דארט וואו די תחום פון די לינקע שטאט הייבט זיך אן, נישט איינס איז אויפן צווייטן, נישטא קיין שטח וואס ביידע תחומים זענען איינס מובלע אינעם צווייטן, נאר איינס ענדיגט זיך דארט וואו די צווייטע הייבט זיך אן, נאר וואס, דארט פונקט ביים גבול פון די צוויי תחומים, פונקט אינמיטן, איז דא א וואסער, וואס האלב פון די וואסער איז אין די תחום פון די רעכטע שטאט, און האלב פון די וואסער איז אין די תחום פון די לינקע שטאט. יעצט אינמיטן די וואסער, וואס טייטש פונקט דארט ביי די גרעניץ, צווישן די צוויי תחומים איז דא א חרם, חרם דאס איז אזא וואנט וואס איז געמאכט פון קנים פון שטעקעלעך וואס מען פלעגט נוצן צו כאפן פיש, די פיש פלעגן דארט אדורך שווימען בלייבן שטעקן דארט און מען פלעג ארויס נעמען די פיש, וואס טייטש ס'איז דא א וואנט בעצם וואס די וואנט טיילט אפ די וואסער צווישן די חלק פון די וואסער וואס איז אינעם רעכטן תחום און די חלק פון די וואסער וואס איז אינעם לינקן תחום, זאגט דא די ברייתא אז די וואנט וואס איז געמאכט פון קנים איז נישט גענוג. מען דארף האבן א אייזערנע וואנט אינמיטן פון די וואסער כדי די ביידע שטעט זאלן זיך קענען באנוצן מיט די וואסער, פארוואס? ווייל וואס איז די פראבלעם? די וואסער, עמיר זען, איז קונה שביתה, און במילא אז די וואסער איז קונה שביתה, יעדע וואסער, טייטש די וואסער וואס איז נענטער צו די רעכטע שטאט, איז קונה שביתה מיט די רעכטע שטאט, די וואסער וואס איז נענטער צו די לינקע שטאט, איז קונה שביתה אין די לינקע שטאט, און טאמער מען לאט די וואסער זיך אויסמישן, איז פשט ס'איז דא דא וואסער פון די תחום אריין אין די תחום, ס'איז ארויס פונעם תחום, און אז וואסער גייט ארויס פון די תחום טאר מען דאך עס נישט רוקן מער פון דלת אמות, פארדעם דארף מען מאכן א אייזערנע וואנט אפצוטיילן די צוויי וואסערן אז זיי זאלן זיך נישט אויסמישן, עט יעדע שטאט קענען אריינטראגן די וואסער וואס איז נענטער צו אים וואס איז אין זיין תחום צו זיין שטאט אריין, ווייל די וואסער האט קונה שביתה געווען ביי אים אין שטאט, אזוי זאגט די ברייתא, זאגט די גמרא, מחייך עלה רבי יוסי ברבי חנינא, רבי יוסי ברבי חנינא האט זיך אויסגעלאכט פון די ברייתא, ס'טייטש ער האט אוועק געמאכט די ברייתא, ער האט געזאגט די ברייתא נישט ריכטיג. זאגט די גמרא מאי טעמא קא מחייך, פארוואס האט רבי יוסי ברבי חנינא אפגעלאכט די ברייתא? אילימא משום דתני לה כרבי יוחנן בן נורי לחומרא, ואיהו סבירא ליה כרבנן לקולא, עסט מיר וועלן זאגן, ווייל די ברייתא גייט דאך כשיטת רבי יוחנן בן נורי, וואס רבי יוחנן בן נורי האט מען דאך געזען ער האלט אז חפצי הפקר קונה שביתה די וואסער איז דאך הפקר, מה שאין כן לדעת חכמים, איז די וואסער נישט קונה קיין שביתה, נישט קיין חילוק צו ס'מישט זיך אויס צו ס'מישט זיך נישט אויס, אלעמאל עט מען מעגן נעמען די וואסער צו זיך אין שטאט אריין, און ממילא קען מען זאגן אז רבי יוסי ברבי חנינא האט געהאלטן מיט די חכמים וואס לויט אים איז נישט קיין חילוק אז די וואסער מישט זיך אויס, און ממילא די ברייתא האט געהאלטן ווי רבי יוחנן בן נורי לחומרא מ'דארף האבן א וואנט, און פארדעם האט רבי יוסי ברבי חנינא זיך אפגעלאכט פון די ברייתא, אבער אויף דעם זאגט די גמרא קען דען זיין ומשום דסבר לקולא מאן דתני לחומרא מחייך עלה, ווייל רבי יוסי ברבי חנינא האט געפסקנט לקולא ווי די חכמים לאכט ער אפ א ברייתא וואס פסקנט לחומרא ס'נישט קיין סיבה צו אוועקצומאכן א ברייתא מ'מעג מחמיר זיין אלא נאר דארף מען זאגן די סיבה וואס ער האט אוועקגעמאכט די ברייתא איז משום דתניא ווייל מיר האבן דאך געלערנט אין א צווייטע ברייתא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם, אז וואסער וואס פליסט איז סתם אזוי נישט קונה קיין שביתה, נישט קיין חילוק צו ס'הפקר צו נישט, היות וואס עס רוקט זיך א גאנצע צייט איז עס נישט קונה קיין שביתה, און פאר דעם האט ער אוועק געמאכט די ברייתא, ווייל אין די ברייתא איז משמע אז ס'איז יא קונה שביתה, אבער זאגט די גמרא, ודילמא במכונסין, נאך אלץ נישט קיין סיבה אפצולאכן די ברייתא, ווייל קען זיין די ברייתא רעדט זיך נישט פון וואסער וואס פליסט, ס'רעדט זיך ביי וואסער וואס שטייט, און אז וואסער שטייט איז עס קונה שביתה, איז קען זיין די ברייתא גייט כשיטת ר' יוחנן בן נורי, און במילא שטימט יא די ברייתא און פארוואס מאכט ער עס אוועק, אלא נאר זאגט די גמרא, משום דקתנא, ווייל דאס וואס שטייט אין ברייתא צריך מחיצה של ברזל להפסיקו, דאס אז מ'דארף א אייזערנע וואנט, אויף דעם האט ער אוועק געמאכט, ווייל ומאי שנא קנים דלא, וואס איז נישט גוט מיט די וואנט פון קנים? פארוואס? עסט מיר זאגן ווייל דעיילי בהו מיא, ווייל וואסער גייט אדורך די לעכער און במילא מישט זיך עס אויס און במילא איז דא א פראבלעם פון תחום שבת, אבער אויף דעם האט ער עס אוועקגעמאכט ווייל של ברזל נמי עיילי בהו מיא, אפילו א וואנט געמאכט פון אייזן גייט אויך אריבער וואסער, ס'איז זייער שווער אפצושטעלן די וואסער זאל נישט אריינגיין פון די זייט צו די זייט, און פאר דעם האט ער עס אפגעלאכט, ווייל דאס איז נישט קיין ריכטיגע פאטענט, די פאטענט קען נישט העלפן, און במילא האט ער אוועק געמאכט די ברייתא, ווייל וואס איז א חילוק צווישן א אייזערנע וואנט, וואס איז א חילוק צווישן א וואנט פון קנים, זאגט אבער די גמרא, ס'איז נאך אלץ נישט קיין סיבה אוועק צו מאכן, ווייל ודילמא צריך ואין לו תקנה קאמר, קען זיין די ברייתא זאגט מען דארף האבן בעצם א וואנט זאל אינגאנצן אפשטעלן די וואסער, איך פארשטיי ס'איז נישט מעגליך, ס'איז נישט מעגליך, און אין הכי נמי וועסטו נישט קענען האבן קיין וואסער שבת פון די טייך, אבער דאס איז נאך אלץ נישט קיין סיבה אוועק צו מאכן די ברייתא, אלא נאר זאגט די גמרא די סיבה וואס האט אוועק געמאכט די ברייתא איז משום דקל הוא שהקילו חכמים במים, ווייל ס'איז דא א שפעציעלע קולא ביי וואסער אז ס'איז גענוג א מחיצה פון צען טפחים, וואס טייטש דאס אז ס'שטייט אין די ברייתא מען דארף א מחיצה של ברזל, דארף מען אוודאי נישט קיין מחיצה של ברזל ביז די ערד, נאר א האלבע מחיצה איז אויך גוט, א מחיצה וואס איז נאר לאנג צען טפחים וועט אויך זיין גוט, און ממילא מישט זיך די וואסער סייווי אויס, פארדעם האט ער עס אפגעלאכט, ווייל א מחיצה של קנים וועט אויך זיין גוט אויב אזוי, פארוואס איז גענוג א מחיצה פון צען טפחים, לכאורה ס'שטעלט נישט אפ די וואסער, ווייל ס'איז דא א שפעציעלע קולא ביי וואסער, אזוי מ'וועט יעצט זען כדרבי טבלא, אז ביי וואסער דארף מען נישט האבן אז די מחיצה זאל אנקומען ביז די ערד, דבעא מיניה רבי טבלא מרב רבי טבלא האט א בעיא געפרעגט פון רב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה, טאמער איינער האט א חורבה, וואס די חורבה איז ארומגענומען מיט מחיצות אבער די מחיצות קומען נישט אן ביז די ערד, ס'איז אפגעהאקט אינגאנצן, צו ס'הייסט א מחיצה צו נישט, אמר ליה, האט רב געענטפערט דארט אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים, קל הוא שהקילו חכמים במים, נאר ביי וואסער האבן חכמים געגעבן די קולא אז א האלבע וואנט הייסט א וואנט, פארוואס, כדי מ'זאל קענען שעפן וואסער שבת, ביי אזא ציור וואס איינער האט אזא. מרפסת, א פארטש, עס שטעקט זיך ארויס העכער א וואסער, און ער וויל קענען שעפן וואסער, א שפעציעלע קילע, אז מען זאגט דארט אז גוד אחית מחיצתא און מען קען אזוי שעפן, אבער על כל פנים, זעהן מיר אז ס'איז א שפעציעלע קילע ביי וואסער, און אז ס'דא א שפעציעלע קולא ביי וואסער מ'דארף נישט קיין גאנצע וואנט, און וואס א חילוק צווישן א אייזערנע וואנט און א געלעכערטע וואנט, פארדעם האט ער אוועק געמאכט די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזעהן אין משנה וחכמים אומרים, אין לו אלא ארבע, חכמים זאגן אז טאמער איינער שלאפט אויפן וועג, ס'טייטש ער האט נישט קונה שביתה געווען, מעג ער זיך נאר דרייען פיר אמות, שפעטער האמער געזעהן, רבי לעזער אומר, רבי לעזער זאגט אין די משנה והוא באמצען, די ד' אמות וואס די איד קריגט איז ער פונקט אינמיטן וואס טייטש צוויי אמות אויף יעדע זייט, שפעטער האט מען געזען רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אז ניין, לאיזה רוח שירצה ילך, ער קען גיין אויף די רעכטע זייט די לינקע זייט ער קען נעמען די ד' אמות אויף אלע זייטן ארום און ארום, נאר וואס ער קען נישט טוישן זיין מיינונג שפעטער, אבער נישט פשט אז פונקט אינמיטן צוויי אמות אויף יעדע זייט, נאר די איד קען זיך אויסקלויבן איך וויל פיר אמות אויף מיין רעכטע זייט, פרעגט אויב אזוי די גמרא, רבי יהודה היינו תנא קמא, וואס איז חילוק צווישן די תנא קמא רבי יהודה, תנא קמא האט אויך געזאגט אז די איד אין לו אלא ארבע, און אויף דעם זאגט רבי יהודה ער האט אויך טאקע פיר אמות אויף יעדע זייט וועלכע זייט ער וויל, אבער ביידע האלטן די זעלבע זאך, וואס איז די מחלוקת? אמר רבא, שמונה על שמונה איכא בינייהו, זאגט רבא ס'איז יא דא א חילוק, לויט די חכמים, איז דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אין לו אלא ארבע, איז טייטש ער האט פיר אמות אויף יעדע זייט, פארוואס ווייל חכמים ענטפערן דאך צו רבי יוחנן מנידי, רבי יוחנן בן נורי האט געזאגט, יש לו אלפיים אמה לכל רוח, אז דער איד האט צוויי טויזנט אמות אויף אלע זייטן אפילו ווען ער שלאפט, אויף דעם זאגן די חכמים ניין, ער האט פיר אמות אויף אלע זייטן, טאמער א מענטש האט פיר אמות אויף אלע זייטן וויפיל אמות האט ער צוזאמען? אכט אמות, אכט אויף אכט, און דאס איז די שיטה פון די תנא קמא, מה שאין כן רבי יהודה, רבי יהודה האלט ניין, רבי יהודה האלט מען קריגט נאר פֿיר אמות, נאר וואס ער קען זיך קלויבן וועלכע זייט ער וויל עס האבן, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט עס אויך קלאר געלערנט אין א ברייתא, אז שטייט אין די ברייתא יש לו שמונה על שמונה דברי ר' מאיר, ר' מאיר זאגט אז ער האט אכט אויף אכט, איז ממילא מסתבר צו זאגן ר' מאיר דאס איז די תנא קמא פון אונזער משנה, וואס ער קריגט זיך אויף רבי יהודה, רבי יהודה האלט האט נאר פֿיר, און די תנא קמא וואס דאס איז ר' מאיר האלט מען האט אכט אויף אכט, זאגט די גמרא, ואמר רבא זאגט רבא מחלוקת להלך, די גאנצע מחלוקת דא איז צו מען האט פֿיר אויף פֿיר אכט אויף אכט איז נאר צו מען קען גיין צו מען קען זיך דרייען אין דעם שטח, אבל לטלטל צו טראגן, דברי הכל ארבע אמות אין טפי לא, איז יעדער מודה אז מען טאר נישט טראגן א רשות הרבים מער ווי פיר אמות, מען קען נישט טראגן די גאנצע אכט אמות. זאגט אונז די גמרא והני ארבע אמות היכא כתיבא, די גמרא פארשטייט אז סיי רבי מאיר און סיי רבי יהודה האלטן אז תחומין איז א דאורייתא און ממילא וויל די גמרא וויסן ווי איז די מקור אז די שיעור פון א תחום פון אזא איינער וואס האט נישט קונה שביתה געווען אז ס'איז פֿיר אמות, און די זעלבע זאך איינער וואס ארויס פון זיין תחום אז ער האט פֿיר אמות, פון ווי נעמט מען דאס? כדתניא זאגט די גמרא די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא משה רבינו זאגט פאר כלל ישראל, אז ווען אידן זענען ארויס פון תחום צו קלויבן מן שבת, שטייט דארט אין פסוק שבו איש תחתיו, די אידן זאלן בלייבן שטיין אויפן פלאץ, זיך נישט אוועק רוקן פון פלאץ ביז מוצאי שבת, יעצט וואס טייטש איש תחתיו, וויפיל טאר מען זיך נישט רוקן וכמה תחתיו, זאגט די ברייתא, גופו שלש אמות, ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, תחתיו ס'טייטש וויפיל ס'איז אונטער א מענטש, ווען א מענטש ליגט, נארמאל א מענטש וואס איז הויעך איז א נארמאלע מענטש איז הויעך דריי אמות, ווען ער ליגט קען ער זיך בעסער אויסשפרייטן די פיס און לענגער מאכן די פיס קריגט ער נאך א אמה, דאס טייטש פיר אמות, דאס איז די שיעור, דאס טייטש איש תחתיו דער מענטש זאל בלייבן שטיין אויף זיין שבו איש תחתיו דאס וואס נעמט אויף תחתיו דאס טייטש דער מענטש זאל בלייבן שטיין און ער טאר זיך נישט רוקן מער פון פיר אמות, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט גופו שלש אמות, ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו, ומניח תחת מראשותיו, ס'טייטש רבי יהודה זאגט אויך פיר אמות, נאר נישט פיר אמות ווייל א מענטש וואס שטייט איז דריי אמות ווען ער שטרעקט זיך אויס איז פיר, נאר ווען א מענטש ליגט איז דריי האלט רבי יהודה, אבער טאמער ער האט א חפץ וואס ליגט אים ביים פיס און ער וויל עס לייגן ביים קאפ, ס'טייטש מ'געט אים צו נאך א אמה פאר זיינע חפצים, דאס איז פיר אמות. מאי בינייהו וואס איז א חילוק להלכה צווישן ר' מאיר רבי יהודה ביידע זאגן דאך פיר אמות? זאגט די גמרא ניין איכא בינייהו ארבע אמות מצומצמות ס'טייטש צו ס'איז מצומצמ'דיגע אמות צו ברייטערע אמות ס'טייטש א אמה זעקס טפחים צו די טפחים מעסט מען מיט צאמגעקוועטשטע הענט צו אביסל לויזעליכע הענט ס'טייטש לויט ר' מאיר וואס ר' מאיר זאגט אז א מענטש וואס שטרעקט זיך אויס איז פיר אמות איז דאס איז לענגערע פיר אמות משא"כ לויט רבי יהודה אז מ'רעכנט נאר דריי אמות פלאס דעם חפץ איז עס די מצומצמ'דיגע פיר אמות זאגט די גמרא אמר ליה רב משרשיא לבריה רב משרשיא האט געזאגט פאר זיין זון, כי עיילת לקמיה דרב פפא, ווען דו גייסט פאר רב פפא ווען דו וועסט זיך אמאל טרעפן מיט רב פפא בעי מיניה פרעג אים א שאלה אזוי, ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה, די פיר אמות וואס מען געבט א מענטש, וואסערע פיר אמות געבט מען פאר א מענטש? איז בעצם וואס מיינט א אמה? א אמה דאס איז די שטח וואס מען מעסט פון די שפיץ פונעם מענטש'ס לענגסטע פינגער ביזן עלבויגן, דאס איז א אמה, חוץ פון דעם איז אויך דא א אמה בינונית, די געהעריגע אמה פון זעקס טפחים, און ממילא שיקט ער פרעגן פאר רב פפא די פיר אמות רעדט מען די אמה פונעם מענטש, א גרעסערע מענטש וועט האבן גרעסערע אמות, א קלענערע מענטש קלענערע אמות אדער ניין, או באמה של קודש יהבינן ליה אדער אמה של קודש טייטש די אמה וואס מען האט גענוצט אין בית מקדש, וואס איז געווען א קביעות'דיגע סכום ווי גרויס א אמה איז, זאגט רב משרשיא ווייטער, ווען דו גייסט פרעגן רב פפא די שאלה איז אזוי, אם אמר לך, טאמער רב פפא ענטפערט דיך, אמות של קודש יהבינן ליה אז מען געבט פאר א מענטש פונקטליכע אמות פיר אמות של קודש טייטש ס'איז דא א פונקטליכע מאס ווי גרויס דאס איז, אויב אזוי פרעג אים צוריק, עוג מלך הבשן מה תהא עליו, וואס איז מיט עוג מלך הבשן, מען קען נישט געבן פאר א לאנגע ריזיגע מענטש פֿיר אמות ביינוניות, ער דארף דאך מער א גרעסערע שטח, ער קען זיך נישט דרייען אזא קליינע שטח, ואם אמר לך, און טאמער ער ענטפערט דיך פארקערט, אז באמה דידיה יהבינן ליה מען געבט טאקע די שטח פון פֿיר אמות און מען מעסט עס לויטן מענטש, אויב אזוי קענסטו אים פרעגן, אימא ליה, מאי טעמא לא קתני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, אויב אזוי קענסטו אים פרעגן פארוואס שטייט עס נישט אין די משנה אין כלים, וואס די משנה אין כלים האמיר שוין געזען, ס'שטייט דארט די משנה זאגט אז ס'דא געוויסע זאכן וואס מען מעסט לויטן מענטש, למשל די קומץ וואס די כהן שלעפט אראפ פונעם מנחה, איז יעדע כהן'ס קומץ איז אנדערש ווייל יעדע כהן'ס הענט איז אנדערש, די מלא חפניים פון קטורת איז אויך, יעדעם איינעמ'ס חפניים איז אנדערש, עירובי תחומין מזון שתי סעודות איז ביי יעדעם אנדערש, מלא לוגמיו פון יום כיפור איז ביי יעדעם אנדערש, איז אזוי שטייט דארט, די משנה רעכנט דארט אויס די אלע זאכן, און במילא, זאגט רב משרשיא פאר זיין זון, פרעג רב פפא, טאמער טאקע די אמות וואס מען רעכנט דא די ד' אמות איז אנדערש ביי יעדעם, וואלט די משנה דארט דאס אויך געדארפט אויסרעכענען, זאגט די גמרא, כי אתא לקמיה דרב פפא, ווען דער זון פון רב משרשיא איז טאקע אנגעקומען צו רב פפא, אמר ליה, האט רב פפא אים געזאגט, אי דייקינן כולא האי, לא הוה תנינן, וואס טייטש טאמער מען וואלט בדייק געווען פון יעדע תנא יעדע ווארט צו פארשטיין פונקט וואס דאס מיינט, וואלט נישט געווען קיין צייט צו לערנען, וואס טייטש מען דארף זיך נישט אזוי מתעמק זיין אין יעדע זאך, אבער פון דעסטוועגן זאגט ער איך האב א תירוץ אויף דיין קשיא, לעולם באמה דידיה יהבינן ליה, אוודאי געבט מען פאר א מענטש די אמות, די פיר אמות לויט זיין אמה, לויט וויפיל ס'מעסט זיך א אמה אויף זיין הענט, והאי דקא קשיא לך מאי טעמא לא קתני גבי יש שאמרו, אויב אזוי זאלסטו מיר פרעגן פארוואס ווערט נישט אויסגערעכנט די משנה אין כלים, איז ווייל ס'איז דא דא א יוצא מן הכלל, דלא פסיקא ליה, ס'איז דא א יוצא מן הכלל משום דאיכא ננס באבריו, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער אליין איז גרויס ווי א געהעריגע מענטש, אבער זיין אברים, זיין הענט איז קלענער ווי א געהעריגע מענטש, און ממילא פאר אזא מענטש אוודאי וועט מען אים נישט געבן א אמה לויט זיין האנט, ווייל ער וועט נישט האבן קיין פלאץ זיך צו רוקן, מ'וועט אים דארפן געבן א גרעסערע אמה, א אמה בינונית, און פאר דעם היות עס איז נישט אויסגעפסקנט איז פאר דעם רעכנט עס נישט די משנה אויס אין כלים, אבער אוודאי זאגט ער אליבא דאמת מעסט מען ביי יעדע מענטש אנדערש, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה היו שניים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה, וואס טייטש טאמער עס איז דא צוויי מענטשן, שפעטער האבן מיר געזען טאמער עס איז דא דריי מענטשן, וואס די דריי מענטשן מעגן זיך יעדער איינער רירן נאר פיר אמות, יעדער מענטש איז אוועקגערוקט פון די אנדערע מענטש מיט צוויי אמות, קומט אויס, דער רעכטע מענטש קען אריינגיין צום שטח פון די מיטלסטע מענטש, דער לינקע מענטש קען אויך אריינגיין די שטח פון די מיטלסטע מענטש, די מיטלסטע מענטש קען זיך דרייען אין ביידע זייער שטחים, אבער דער רעכטע מענטש און דער לינקע מענטש קענען זיך נישט דרייען צווישן זיך, אזוי האט די משנה געזאגט, אויף דעם האבן מיר געזען, אמר ר' שמעון, האט ר' שמעון געזאגט למה הדבר דומה, אז דאס איז דומה, צו דריי חצירות, וואס די דריי חצירות יעדער איינע האט אן ארויסגאנג צו רשות הרבים, וואס די צוויי אינדרויסנדיגע חצירות מאכן אן עירוב מיטן מיטלסטיגע חצר, איז די רעכטע חצר עט קענען אריינגיין אין מיטלסטיגע, די לינקע עט קענען אריינגיין אין מיטלסטיגע און זעלבע פארקערט, אבער די רעכטע און די לינקע עלן נישט קענען אריינגיין איינער צום צווייטן, וואס דער דין איז דומה צו דער דין דא ביי עירובי תחומין. זאגט די גמרא, למה לי למימר למה הדבר דומה, פארוואס האט רבי שמעון געדארפט ברענגען א משל? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר להו רבי שמעון לרבנן, דאס האט רבי שמעון דא געזאגט פאר די חכמים, מכדי למה הדבר דומה, צו וואס איז דער ציור דא פון די עירובי תחומים צו וואס איז עס גלייך? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, טאקע צו דער ציור פון דריי חצרות וואס די ביידע אינדרויסנדיגע חצרות מאכן א עירוב מיט די מיטלסטיגע אבער נישט איינס מיטן צווייטן און במילא מעג יעדער אריינטראגן צו די מיטלסטיגע אבער די רעכטע און די לינקע טאר נישט טראגן איינס צום צווייטן. יעצט אונז וועמיר זעהן אין די קומענדיגע בלאט אז די חכמים קריגן זיך בעצם אויף דער דין פון ר' שמעון. ר' שמעון האלט טאקע אז די רעכטע מעג אריינטראגן צו מיטלסטע, די לינקע מעג אריינטראגן צום מיטלסטע, די זעלבע פארקערט, אבער די רעכטע און די לינקע טארן נישט אריינטראגן צווישן זיך, די חכמים זאגן ניין, קיינער טאר נישט טראגן פון קיין איין חצר נישט צום צווייטן, נישט די רעכטע צו די מיטלסטיגע, קיינער טאר דא אינגאנצן נישט טראגן. יעצט, אויף דעם זאגט ר' שמעון צו די חכמים, מאי שנא התם דפליגיתו, און מאי שנא הכא דלא פליגיתו, פארוואס דארט ביי חצרות קריגסט זיך אויף מיר, און פארוואס דו קריגסט זיך נישט אויף מיר? וואס טייטש פארקערט ווי מ'האט געמיינט ביז יעצט? אונז פשטות ווען מ'לערנט די משנה קוקט עס אויס אז ר' שמעון ברענגט א ראיה פון די חצרות אהער, יעצט זעהט מען פארקערט ר' שמעון פרעגט אויף די חכמים פון דא אויף די חצרות פארוואס ביי די חצרות ביסטו נישט מודה צו מיר? זאגט די גמרא ורבנן און די חכמים וועלן ענטפערן התם אוושי דיורין דארט אין יעדע חצר וואוינען אסאך מענטשן און במילא בעצם ביסטו גערעכט מ'וואלט געדארפט מתיר זיין צו טראגן פון די רעכטע חצר צו די מיטלסטע פון די לינקע צו די מיטלסטע אזוי ווי דו האסט געזאגט אבער פון דעסטוועגן איך האב א חשש היות עס וואוינען דא אסאך מענטשן איז עט א מענטש גיין און עט יא טראגן א חפץ פון די רעכטע צו די לינקע, עט פארגעסן אז מען טאר דאס נישט טון, און פאר דעם דארט בין איך גוזר, אבער הכא דא לא אוושי דיורין, איז נישט דא דא קיין סך מענטשן, מען רעדט סך הכל פון דריי מענטשן, און פאר דעם זאגן די חכמים דא בין איך מודה אז די רעכטע מעג זיך דרייען אין די תחום פון די מיטלסטע, די מיטלסטע אין די תחום פון די רעכטע, די לינקע אין די מיטלסטע, די מיטלסטע מיט די לינקע, אבער די רעכטע און די לינקע העלן זיך נישט טארן דרייען צווישן זיך. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט טאקע געזען דעם משל פון ר' שמעון, ושתים החיצונות האט מען געזען אסורות זו בזו, די רעכטע און די לינקע טארן זיך נישט דרייען צווישן זיך. פרעגט די גמרא ואמאי, כיון דערבי להו חיצונות בהדי אמצעית, הויא להו חדא. פרעגט די גמרא, לכאורה וואסער ציור רעדט זיך דא? דא רעדט זיך א ציור, וואס מיינט עירובי חצירות? עירובי חצירות נארמאל מיינט אז מענטשן פון א חצר צוזאמען קויפן צוזאמען א ברויט, זענען זיך צוזאמען משתתף אין א ברויט, און אזוי לייגט מען אריין די ברויט ביי איינעם אין שטוב, איז כאילו זיי אלע וואוינען אין דעם שטוב. יעצט דא וואס ס'איז דא דריי חצירות, פארשטייט די גמרא וויאזוי איז געגאנגען דא די מעשה, אז די מענטשן פון די רעכטע חצר האבן זיך משתתף געווען אין א ברויט, מען האט גענומען די ברויט, מען האט עס אריינגעלייגט צו איינע פון די שטיבער פון די מיטלסטע חצר, די זעלבע זאך איינע פון די לינקע חצר, די אלע מענטשן פון די לינקע חצר האבן זיך צוזאמגענומען און געקויפט א ברויט, און עס אויך אריינגעלייגט אינעם זעלבן שטוב אין די מיטלסטע חצר, און אויף דעם פרעגט די גמרא, היות וואס אלע כאילו וואוינען יעצט אין איין שטוב, זאל מען מעגן טראגן אין אלע חצרות איינס צום צווייטן אויך פון די רעכטע צו די לינקע פון די לינקע צו די רעכטע, ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה די ציור פון די משנה רעדט זיך כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו, ס'רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס די אינדרויסנדיגסטע חצירות די רעכטע און די לינקע האבן אריינגעלייגט ביי די מיטלסטע, דארט אוודאי עט יעדער מעגן טראגן איבעראל, דא רעדט זיך אז די מיטלסטע האט אריינגעלייגט איין עירוב ביי די רעכטע און איין עירוב ביי די לינקע, און במילא עט מען זיך מעגן טאקע דרייען פון די מיטלסטע צו די רעכטע פון די מיטלסטע צו די לינקע, אבער פון די רעכטע צו די לינקע וואס ס'איז נישט דא עפעס וואס איז משותף דארט עט מען זיך נישט טארן דרייען, דאס איז דער תירוץ פון רב יהודה, ורב ששת אמר, רב ששת זאגט אפילו שנתנו עירובן באמצעית, מען קען אפילו זאגן אז די רעכטע און די לינקע האבן אריינגעלייגט די עירוב אין די מיטלסטע, אבער נישט אין די זעלבע שטוב, כגון שנתנוהו בשני בתים, אין צוויי אנדערע שטיבער, און במילא אז אין צוויי אנדערע שטיבער, הייסט עס נישט כאילו אלע וואוינען דא אין איין שטוב, נאר די רעכטע העלן זיך מעגן דרייען אין די מיטלסטע, די לינקע העלן זיך מעגן דרייען אין די מיטלסטע אבער די רעכטע און די לינקע העלן זיך נישט טארן דרייען פארוואס ווייל זיי וואוינען נישט אינעם זעלבן שטוב, זייערע עירובין זענען אין צוויי אנדערע שטיבער. זאגט די גמרא לכאורה כמאן כבית שמאי, לכאורה וועט מען מוזן זאגן דאס גייט כשיטת בית שמאי ווייל דאס איז זייער נישט גוט בא'טעמ'ט, ס'איז זייער נישט געשמאק, מ'דארף דאך זאגן די הלכה איז ווי די בית הלל, פארוואס ווייל דתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים, טאמער פינף מענטשן וואוינען אין א חצר און זיי האבן צוזאמען געקויפט א ברויט און זיי האבן עס אריינגעלייגט אין צוויי כלים, בית שמאי אומרים אין עירובן עירוב, ובית הלל אומרים עירובן עירוב, בית שמאי זאגט אז ס'איז נישט קיין עירוב בית הלל זאגן ס'איז א עירוב אפילו ס'איז אפגעטיילט און ממילא דא אויך לויט די בית הלל וואלט מען יא געמעגט טראגן לכאורה אפילו פונעם רעכטן צו דעם לינקן אפילו ס'ליגט אין צוויי אנדערע שטיבער עסטו דען זאגן אז דיין הלכה וואס טייטש דיין תירוץ גייט כשיטת בית שמאי? זאגט די גמרא ניין אפילו תימא בית הלל עד כאן לא קאמרי בית הלל התם אלא בשני כלים בבית אחד אבל בשני בתים לא דער היתר פון די בית הלל צו צוטיילן אן עירוב איז נאר געזאגט געווארן אין צוויי כלים אבער נישט אין צוויי באזונדערע שטיבער, זאגט די גמרא, אבער אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, לרב יהודה קשיא ולרב ששת קשיא, לויט ביידע תירוצים איז דא עפעס שווער, לרב יהודה קשיא, לויט רב יהודה איז שווער, וואס איז געווען די תירוץ צו רב יהודה, דאמר כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו, אז ס'רעדט זיך בציור די מיטלסטע האט געמאכט אן עירוב ביי די רעכטע און אן עירוב ביי די לינקע, און פאר דעם די מיטלסטע עט מעגן טראגן צו די רעכטע און די לינקע, די רעכטע און לינקע עלן מעגן טראגן די מיטלסטע אבער די רעכטע און די לינקע וועלן נישט טארן טראגן צווישן זיך. פרעגט די גמרא, דאס איז שווער, ווייל וכיון דעירבה אמצעית בהדי חיצונה, וואס איז געשען דא, די מיטלסטע ברגע וואס ער מאכט אן עירוב מיט די רעכטע לאמיר זאגן, הויא לה חדא, יעצט איז אלעס איין חצר, און יעצט וכי הדרא וערבה בהדי אידך, שליחותה עבדה, יעצט אז ער גייט, די מיטלסטע, נאכדעם וואס ער איז איינס צוזאמען מיטן רעכטן, און ער גייט און ער לייגט א ברויט ביי די לינקע, איז פשט ער איז געגאנגען צוזאמען מיט די רעכטע, און צוזאמען איז ער געגאנגען בשליחות, און ער האט געלייגט א ברויט ביי די לינקע, און ממילא צוזאמען עלן יא לכאורה אלע מעגן טראגן, ווייל ס'איז כאילו אלע וואוינען אין איין שטוב, און פארוואס, לויט רב יהודה, זאגט רב יהודה אז מ'עט נאר מעגן טראגן פון די רעכטע צו די מיטלסטע, פון די לינקע צו די מיטלסטע אבער נישט פון די רעכטע צו די לינקע. לכאורה איז דאס א גוטע עירוב פאר אלע דריי, דאס איז איין קשיא, יעצט ולרב ששת קשיא, לויט רב ששת איז אויך שווער, וואס איז געווען די תירוץ צו רב ששת, אז די רעכטע חצר און די לינקע חצר, ביידע האבן אריינגעלייגט זייער עירובין אין די מיטעלסטע חצר אבער אין צוויי אנדערע שטיבער, אויב אזוי פרעגט רב ששת, תיהוי כחמשה ששרויים בחצר אחת, ושכח אחד מהם ולא עירב, דאסרי אהדדי, לכאורה ביי אזא ציור זאל קיינער נישט טארן טראגן אין ערגעץ נישט, פארוואס? ווייל די דין איז טאמער פינף מענטשן וואוינען אין איין חצר און איינער פארגעסט צו מאכן אן עירוב דא צווישן די אלע פינף, און די דין איז אז ער אסר'ט יעצט פאר יעדעם איינעם צו טראגן, פארוואס? ווייל ס'איז דא צוויי באזונדערע רשויות, ווילאנג אלע מאכן אן עירוב צוזאמען, פשט אלע וואוינען אין איין שטוב, דעמאלטס אלע וואוינען אין איין שטוב מעג יעדער טראגן אינעם חצר, אבער טאמער איינער האט זיך נישט משתתף געווען, דעמאלטס ווערט די חצר כאילו ס'איז צוטיילט אויף צוויי, איין חלק באלאנגט צו יעדעם, און די אנדערע חלק באלאנגט צו די איינער וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב מילא טאר קיינער נישט טראגן, און במילא זאגט די גמרא לויט רב ששת וואלט אויך געדארפט אזוי זיין די דין, פארוואס? ווייל היות וואס סיי די רעכטע און סיי די לינקע האבן אריינגעלייגט זייער עירוב אין די מיטלסטע, איז פשט כאילו אלע וואוינען יעצט אין איין חצר, אז אלע וואוינען אין איין חצר דארפן זיי האבן אן עירוב צוזאמען, טאמער זיי האבן אפגעטיילט די עירוב איז כאילו ס'איז צוויי באזונדערע רשויות, טאר קיינער דא נישט טראגן, און פארוואס זאגט רב ששת אז די אינדרויסנדיגסטע עלן יא מעגן טראגן מיט די מיטלסדיגסטע, אמר ליה רב אשי, ענטפערט רב אשי, לא לרב יהודה קשיא ולא לרב ששת קשיא, די ביידע קשיות זענען נישט שווער, לרב יהודה לא קשיא, לויט רב יהודה איז נישט שווער, פארוואס? ווייל וואס איז געווען דיין קשיא? דיין קשיא איז געווען, לויט רב יהודה, נאכדעם וואס די מיטעלסטע גייט צו די רעכטע, און גייט שפעטער צו די לינקע כאילו בשליחות פון דעם רעכטן, זאל אלעס זיין איין חצר. אויף דעם זאגט ער ניין, ווייל כיוון דעירבה לה אמצעית בהדי חיצונה, היות וואס די מיטעלסטע האט געמאכט צוויי באזונדערע עירובין, סיי מיט די רעכטע און סיי מיט די לינקע, ושתיים חיצונות בהדי הדדי לא עירבו, און די רעכטע מיט די לינקע צווישן זיך האבן נישט געמאכט קיין עירוב, איז גליא דעתיה דבהא ניחא ליה ובהא לא ניחא ליה, איז ברגע וואס דאס איז געשען, איז יעדעס איינס פון די אינדרויסנדיגסטע חצירות סיי די רעכטע און סיי די לינקע איז מגלה דעת מיט דעם אז איך וויל נישט זיך משתף זיין מיט די אנדערע, די רעכטע וויל זיך נישט משתף זיין מיט די לינקע, די לינקע וויל זיך נישט משתף זיין מיט די רעכטע, ווייל טאמער זיי וואלטן זיך געוואלט משתף זיין וואלט געווען איין עירוב דא, נישט די מיטעלסטע וואלט געמאכט א באזונדערע עירוב מיט די רעכטע און א באזונדערע מיט די לינקע, און פאר דעם זאגט ער לויט רב יהודה איז נישט שווער, דאס איז אוודאי א גוטע תירוץ, אז טאמער די מיטעלסטע וועט מאכן אן עירוב מיט די רעכטע און מיט די לינקע, איז צווישן די רעכטע און די מיטעלסטע די לינקע און די מיטעלסטע וועט מען זיך מעגן דרייען, אבער צווישן די רעכטע און לינקע נישט, און די זעלבע זאך זאגט ער ורב ששת לא קשיא, לויט רב ששת איז עס אויך נישט שווער, פארוואס? ווייל אם אמרו דיורין להקל, חכמים האבן מתקן געווען עירובי חצירות אויף וואס? כדי צו מקיל זיין אויף מענטשן, אז מענטשן זאלן מעגן טראגן פון איין חצר צום צווייטן, יאמרו דיורין להחמיר, עסט מיר יעצט נוצן די דין אויף א חומרא, די גאנצע נקודה פון די גאנצע דין וואס די חכמים האבן מתקן געווען עירובי חצירות איז דאך אויף א קולא נישט אויף א חומרא, איז גייסטו דא און וואס זאגסטו מיר א פשעטל אז די סיבה פארוואס קיינער העט נישט טארן טראגן דא איז ווייל היות וואס די רעכטע און די לינקע האבן ביידע אריינגעלייגט זייער עירוב אין די מיטלסטע, טאקע אין צוויי אנדערע שטובער, אבער ביידע האבן אריינגעלייגט די מיטלסטע, איז כאילו זיי וואוינען אלע אין איין חצר, און כאילו איינער האט זיך נישט משתתף געווען מיטן עירוב, אזוי האט מען דאך געברענגט אזא ציור, כאילו א מענטש וואס וויל זיך נישט משתתף מיטן עירוב כאילו איז דא דא צוויי רשויות, פאר דעם טאר מען נישט טראגן, דאס קען מען נישט טון, מ'קען נישט זאגן אז כאילו זיי וואוינען אין איין חצר, דו נוצט דאך די דין עירוב דא אויף צו מחמיר זיין אז קיינער טאר נישט טראגן, דאס אוודאי זאגט מען נישט, און במילא זאגט ער איז אוודאי די דין אז די רעכטע העט מעגן טראגן צו די מיטלסטע, די לינקע העט מעגן טראגן צו די מיטלסטע, מ'קוקט זיי נישט אן כאילו זיי זענען אלע אין איין חצר און איינער האט נישט געוואלט מאכן עירוב און ס'איז צוויי באזונדערע רשויות, ניין, אבער וואס, די רעכטע צו די לינקע העט נישט טארן טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, זו דברי ר' שמעון, ס'טייטש די דין וואס מ'האט יעצט געזען ביי אונזער משנה אז די רעכטע מעג טראגן אין די מיטלסטע, די לינקע מעג טראגן די מיטלסטע, די זעלבע זאך פארקערט אבער די רעכטע און לינקע נישט, דאס איז די שיטה פון ר' שמעון, אבל חכמים אומרים, אבער חכמים זאגן, רשות אחת משמשת לשתי רשויות, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת, וואס טייטש זאגט ער די חכמים קריגן זיך בעצם מיט ר' שמעון, ס'דא דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף דעם, ר' שמעון האט טאקע געהאלטן אז די רעכטע מיט די מיטלסטע איז די רעכטע העט מעגן טראגן די מיטלסטע, די מיטלסטע העט אויך מעגן טראגן דעם רעכטן, און די זעלבע זאך די מיטלסטע העט מעגן טראגן די לינקע די לינקע העט מעגן טראגן די מיטלסטע די חכמים אבער זאגן אז די רעכטע העט אוודאי מעגן טראגן אין די מיטלסטע און די לינקע העט אויך מעגן טראגן אינעם מיטלסטע אבער דאס וואס רב שמעון האט געזאגט אז די מיטלסטע העט אויך מעגן טראגן אין די רעכטע און די לינקע דאס נישט פארוואס איז רב מסביר אזוי ווייל א מענטש קען נישט וואוינען אויף צוויי פלעצער אויף איין מאל, און במילא לאמיר יעצט דן זיין יעדע חצר באזונדער. די מענטשן פון די רעכטע חצר, ברגע וואס זיי מאכן אן עירוב מיט די מיטלסטע, מעגן זיי זיך דרייען אין די מיטלסטע, אזוי ווי זיי מעגן זיך דרייען ביי זיך, מעגן זיי זיך דרייען אין די מיטלסטע. די זעלבע זאך די לינקע, מאכן אן עירוב מיט די מיטלסטע, נישט קיין חילוק ווי אזוי ס'איז געגאנגען, צו די מיטלסטע האט געלייגט די ברויט ביי זיי, צו זיי האבן געלייגט די ברויט ביי די מיטלסטע, זיי עלן זיך מעגן יעצט דרייען ביי די מיטלסטע. אבער, אונז האמיר דאך אויך געשמועסט, אז די רעכטע עט זיך נישט טארן דרייען ביים לינקן. פארוואס? ווייל ער האט נישט געמאכט קיין עירוב ביים לינקן, און ממילא האט ער געמאכט אן עירוב מיט די מיטלסטע און נישט מיט די לינקע, עט ער זיך נאר מעגן דרייען אין די מיטלסטע און טאקע נישט ביי די לינקע, און במילא זאגן די חכמים, לאמיר יעצט דן זיין אויף די מיטלסטע, די מענטשן פון די מיטלסטע חצר, ברגע וואס די מענטשן פון די מיטלסטע חצר האבן אן עירוב מיט די רעכטע חצר, איז פשט, זיי מעגן זיך דרייען אינעם רעכטן חצר, אבער נישט אינעם לינקן, און במילא אין די לינקע טארן זיי זיך נישט דרייען, יעצט אז זיי מאכן אן עירוב מיט די לינקע, איז פשט אין די רעכטע טארן זיי זיך נישט דרייען. און ממילא נאכדעם וואס זיי האבן דא אן עירוב סיי מיטן רעכטן און סיי מיטן לינקן, איז די עירוב פון די רעכטע, לאזט זיי זיך נישט דרייען ביים לינקן, די עירוב פון די לינקע, לאזט זיי זיך נישט דרייען ביים רעכטן, די מיטלסטע זענען אויסגעשפילט, די רעכטע העט מעגן אריינטראגן אין די מיטלסטע, די לינקע העט מעגן אריינטראגן אין די מיטלסטע, צווישן זיך פארשטייט זיך זעלן זיך נישט טארן דרייען, די רעכטע העט נישט טארן אריינטראגן אין די לינקע, די לינקע נישט אין די רעכטע, אבער ביידע עלן מעגן אריינטראגן אין די מיטלסטע, אבער די מיטעלסטע עט נישט טארן אריינטראגן נישט אין די רעכטע און נישט אין די לינקע, אזוי זאגט רב דאס איז די שיטה פון די חכמים, זאגט די גמרא, כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען רב יהודה האט עס נאכגעזאגט פאר שמואל, אמר לי, שמואל קריגט זיך אויף רב, און שמואל זאגט אף זו דברי ר' שמעון, פארקערט, ר' שמעון איז דער וואס האלט אזוי, אפילו ר' שמעון וואס איז מיקל, ר' שמעון האלט אויך נישט אז די מיטעלסטע העט מעגן אריינטראגן אין די רעכטע, די מיטעלסטע העט מעגן אריינטראגן אין די לינקע ניין, ר' שמעון העט האלטן אז נאר די רעכטע מעג אריינגיין אין די מיטעלסטע און נאר די לינקע מעג אריינגיין אין די מיטעלסטע פארקערט נישט, און די חכמים, חכמים זענען נאך מער מחמיר, אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות, אלע דריי עלן נישט טארן טראגן קיינער עט נישט טארן אריינטראגן אינעם צווייטן, זאגט די גמרא יעצט, תניא, כוותיה דרב יהודה אליבא דשמואל, אונז האבן א ברייתא וואס לערנט טאקע ווי שמואל, אז ר' שמעון לאזט אויך נישט טראגן פון די מיטלסטע צו די רעכטע פון די מיטלסטע צו די לינקע נאר פארקערט, פארוואס, ס'שטייט אין די ברייתא, אמר ר' שמעון, אז ר' שמעון האט געזאגט למה הדבר דומה, לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, עירבו שתים עם האמצעית, זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, וזו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, טאמער די רעכטע און די לינקע האבן געמאכט א עירוב אין די מיטלסטע איז סיי די רעכטע מעג גיין עסן אין די מיטלסטע סיי די לינקע מעג גיין עסן אין די מיטלסטע און די זעלבע זאך זו מחזרת מותרה לתוך ביתה וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה יעדער איינער מעג אהיים נעמען זיין שיריים אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות חכמים זאגן אז אלע דריי טאר נישט טראגן איינער צום צווייטן במילא זעט מען קלאר אין די ברייתא די שיטה פון ר' שמעון אז ר' שמעון האלט אויך נאר אז די רעכטע מעג אריינטראגן צו די מיטלסטע די לינקע מעג אריינטראגן צו די מיטלסטע, אבער די מיטלסטע העט נישט טארן טראגן נישט צו די רעכטע און נישט צו די לינקע, און פארשטייט זיך אז די רעכטע און די לינקע העלן נישט טארן טראגן צווישן זיך.